מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף כ"ו עמוד ב' לאמיר אנהייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. לאמיר אמאל צוריקמישן צו דף כ"ה עמוד א' און אנקיימען מיט א קורצע הקדמה. די משנה זאגט אונז דארטן הפייס השני. מען האט שוין גערעדט פון דעם ערשטן פייס, דאס פאר תרומת הדשן, ווער גייט מסדר זיין די מערכה, און ווער גייט האבן דעם כיבוד ארויפצולייגן שני גזירי עצים, די צוויי שטיקלעך האלץ וואס דאס איז געווען א מצוה ארויפלייגן יעדן אינדערפרי און יעדן נאכמיטאג. דאס איז געווען דער פייס הראשון. שפעטער גייען מיר אריבער צו פייס השני. דאס איז בעצם לאמיר דאס רופן פון געווען פארן קרבן תמיד של שחר איז זאגט אונז די משנה וואס איז געווען דעם פייס מי שוחט ווער גייט מאכן די שחיטה מי זורק ווער גייט שפריצן די בלוט מי מדשן מזבח הפנימי ווער גייט אויסרייניגן די מזבח הפנימי מי מדשן את המנורה ווער רייניגט אויס די מנורה און מי מעלה איברים לכבש און ווער איז דער וואס נעמט ארויף די שטיקלעך און עס ארויפלייגן אויפן כבש. ווי מען האט שוין געשמועסט, דעם קרבן תמיד, נאכדעם איז שוין געווען גרייט, מען האט שוין געמאכט הפשט, מען האט געמאכט ניתוח, ס'איז אלעס שוין אריבער, בעצם קען מען נעמען דעם קרבן, עס ארויפלייגן אויף מזבח גיין פארברענען. האט מען עס נאכנישט גלייך געמאכט, נאר מען האט עס געלייגט אויפן אונטערע חלק פון דעם כבש, אין די מינטיים האט מען געברענגט דעם קטורת, מיט אנדערע זאכן, און שפעטער ערשט האט מען מקריב געווען דעם קרבן אויפן מזבח. איז ווער האט עס ארויפגעלייגט אויפן כבש, זאגט אונז די משנה, דאס איז נישט געווען איין כהן. נאר די משנה זאגט אזוי, מען האט עס געמאכט מיט שטיקלעך, ס'איז געווען, איין כהן האט גענומען הראש והרגל, דעם קאפ מיטן רעכטן פיס, נאך א כהן קומט, ער נעמט ושתי הידיים, די צוויי הענט, נאך א כהן קומט, העוקץ והרגל, דעם וויידל, דעם שוואנץ, מיטן לינקן פיס, נאך א כהן, החזה והגרה, די שטיקל וואס קוקט אויף אראפ צו די ערד, מיט דעם האלז, און נאך א כהן ושתי דפנות, נאך א כהן קומט נעמט די צוויי זייטן פון די בהמה, נאך א כהן קומט והקרביים, נאך א כהן קומט נעמט דעם סולת, חביתין, און יין, איינער נעמט דעם סולת, איינער נעמט חביתין, און איינער נעמט דעם יין. דאס איז געווען די גאנצע עבודה פונעם קרבן תמיד. איז קומט אונזערע משנה, לאמיר צוריק מישן דף כ"ו עמוד ב', און די משנה זאגט אונז, זאלסטו וויסן אזוי, תמיד, דעם קרבן תמיד, וואס מ'האט גערעדט פון דעם אין די פריערדיגע משנה, זאלסטו וויסן, איינמאל וואס איך בין גרייט עס גיין מקריב זיין אויף מזבח, זאלסטו וויסן קרב בתשעה, אמאל דארף איך האבן נײַן כהנים, אמאל בעשרה דארף איך האבן צען, באחד עשר אמאל עלף, און בשניים עשר אמאל דארף איך האבן צוועלף. דאס הייסט די קרבן תמיד וואס מען האט דא גערעדט, אמאל בין איך עס מקריב מיט נײַן כהנים, אמאל צען, אמאל עלף און אמאל צוועלף. און די משנה לייגט צו לא פחות ולא יותר, נישט מער ווי דאס און נישט ווייניגער, דאס הייסט כ'דארף האבן כאטשיג נײַן, און קיינמאל נישט געווען מער ווי צוועלף. און די משנה איז מסביר, כיצד? ווי קום איך דא אן צו נײַן? זאגט די משנה אזוי, עצמו בטי"ת, דאס איז פשוט, פאר זיך אליינס די בעיסיק, די בעיס ליין איז געווען טי"ת, כ'דארף האבן נײַן, פינף פאר די אלע שטיקלעך, די זעקסטע פאר די קרביים, און נאך דריי, איינס פאר סולת, פאר חביתין און פאר יין. קום איך אן צו ניין. דאס הייסט דאס איז די בעיסליין דאס איז די מינימום וואס איך מוז האבן פאר קרבן תמיד עס קענען מקריב זיין אויפן מזבח. זאגט די משנה יעצט ווייטער, בחג ווען עס איז געקומען סוכות זאלסטו וויסן האט מען צוגעלייגט נאך איינעם, ווייל ביד אחד צלוחית של מים, ס'איז דאך געווען א מצוה פון ניסוך המים, איז האט מען צוגעלייגט נאך איין כהן וואס ער האט געמאכט די מצוה פון ניסוך המים, הרי כאן עשרה. קום איך אן צו צען, ניין פארן קרבן תמיד, סתם אזוי, דאס איז די מינימום, פלאס נאך איינעם וואס ער נעמט ארויף די צלוחית של מים. זאגט די משנה ווייטער, בין הערבים, די קרבן תמיד וואס מען האט געמאכט נאכמיטאג, באחד עשר, זאלסטו וויסן דארט האב איך געדארפט האבן עלף כהנים, און איך וועל דיר מאכן דעם חשבון, הוא עצמו בתשעה, ווייטער דעם קרבן תמיד פאר זיך אליינס, דארף האבן ניין, ושניים בידם שני גזירי עצים, נאכמיטאג האט מען דאך אויך געדארפט ארויפלייגן שני גזירי עצים, דאס איז אלעס געווען א חלק פון דעם קרבן תמיד, איז דארף איך האבן נאך צוויי, איז ניין מיט צוויי קום איך אן צו עלף. זאגט די משנה ווייטער, בשבת איז אויכעט באחד עשר, שבת איז אויך געווען עלף כהנים, הוא עצמו בתשעה, ווייטער, די מינימום וואס איך דארף האבן פאר'ן קרבן תמיד איז ניין, ושניים בידם שני בזיכי לבונה של לחם הפנים. שבת האט מען דאך געטוישט, מען האט אראפגענומען די לחם הפנים, מען האט ארויפגעלייגט פרישע, אזוי אויך די לבונה וואס איז געליגן אויפן שולחן האט מען אראפגענומען, מען האט עס פארברענט אויפן מזבח, דארף איך האבן נאכמאל צוויי כהנים. איז ווייטער, ניין דאס איז די בעיס ליין, פלאס נאך צוויי פאר די בזיכי לבונה, קומט אויס ווייטער איך האב נאך איינס, נאך א צייט וואס איך דארף האבן עלף. זאגט די משנה ווייטער, ובשבת שבתוך החג, זאלסטו וויסן ס'איז איינמאל דא, ווען ס'איז דא נאך איינס וואס איך דארף האבן מער ווי דאס. ווען איז דאס? שבת שבתוך החג. שבת אויף סוכות, דעמאלס דארף איך האבן נאך. פארוואס? ווייל ביד אחד צלוחית של מים. דעמאלס דארף איך האבן נאך, ווייל איך האב ביד אחד צלוחית של מים. חוץ דעם וואס איך האב ניין פאר'ן קרבן תמיד פאר זיך אליינס. חוץ דעם, וויבאלד ס'איז שבת, דארף איך דאך האבן נאך צוויי כהנים פאר די לבונה. דארף איך האבן נאך איינעם וואס ער גייט מיר אראפ נעמען, ער גייט ארויף נעמען דעם די צלוחית של מים, קום איך אן צו צוועלף, קומט אויס, האבן מיר דא א מאל וואס איך האב ניין, דאס איז סתם א נארמאלע אינדערפרי, א גרינע דאנערשטאג אינדערפרי האב איך ניין. שפעטער בחג אויף יום טוב, סתם אינדערפרי, האב איך נאך איינעם ווייל איך האב צלוחית של מים. א נארמאלע מיטן טאג, די מיטן טאג תמיד, דאס הייסט די תמיד של בין הערבים, דאס האט פארלאנגט עלף, ניין פלאס נאך צוויי פאר די שני גזירי עצים. א נארמאלע שבת ווייטער אינדערפרי האב איך געדארפט האבן ניין פארן קרבן תמיד, פלאס נאך צוויי פאר די לבונה, און שפעטער שבת שבתוך החג, דעמאלס דארף איך האבן פאר די לבונה, פלאס נאך איינס פאר די צלוחית של מים, קום איך אן צו צוועלף. זאגט די גמרא, אמר רב אבא, זאגט רב אבא, ואיתימא רמי בר חמא, ואיתימא רבי יוחנן. זאלסטו וויסן אזוי, אין מנסכין מים בחג אלא בתמיד של שחר. די גיסן וואסער אויף סוכות, זאלסטו וויסן די חיוב ווען מוז איך עס מאכן, זאלסטו וויסן מ'מוז עס מאכן אינדערפרי. דאס הייסט, אויף סוכות, ווען מאך איך ניסוך המים? צוזאם מיטן קרבן תמיד של שחר. און פון ווי ווייס איך דאס? ממאי? ווי קען איך דאס יעצט פון דא ארויסלערנען? זאגט ער אזוי, ווייל מדקתני בשבת שבתוך החג, ביד אחד צלוחית של מים, וויבאלד דו ביסט מיר געקומען זאגן, שבת שבתוך החג, זאלסטו וויסן, דא האסטו עקסטער האסטו צוועלף כהנים. פארוואס שבת שבתוך החג האב איך צוועלף? ווייל חוץ דעם וואס איך האב די לבונה דארף איך צולייגן נאך דעם צלוחית של מים, פאר דעם איז מיר א חידוש, זאלסטו וויסן שבת שבתוך החג, דאס איז די איינציגסטע צייט וואס איך דארף האבן צוועלף. יעצט ואי סלקא דעתך אויב ווילסטו מיר זאגן, און אויב האסטו א צד צו זאגן אז בתמיד של בין הערבים מנסכין, אויב ווילסטו מיר זאגן אז ניסוך המים אויף סוכות מאך איך ביים נאכמיטאג קרבן, איך מאך צוזאם מיטן תמיד של בין הערבים, אויב אזוי לכאורה בחול נמי משכחת לה קומט דאך אויס אז א גאנץ סוכות אויפן תמיד של בין הערבים האב איך אויך צוועלף, ווייל איך האב נײַן וואס איך דארף האבן פאר דעם פאר נארמאלע קרבן תמיד פאר זיך אליינס, וויבאלד ס'איז נאכמיטאג דארף איך ארויפלייגן די צוויי שטיקלעך העלצער, שני גזירי עצים האב איך נאך צוויי כהנים קום איך אן צו עלף. און אויב ווילסטו מיר זאגן אז ניסוך המים האט מען געמאכט נאכמיטאג, קום איך אן ווייטער צו צוועלף. איז וואס קומסטו מיר מיט א גרויסע חידוש, זאלסטו וויסן, שבת שבתוך החג, דעמאלסט איז דא צוועלף. יא, גאנץ סוכות, יעדע נאכמיטאג קרבן, ווען מ'האט געמאכט דעם תמיד של בין הערבים, איז געווען אייביג צוועלף. ניין פאר'ן קרבן תמיד, צוויי פאר די שני גזירי עצים, און נאך איינס צו לייגן די צלוחית של מים. אלא מאי וויבאלד די משנה זאגט מיר ניין זאלסטו וויסן שבת שבתוך החג, דא האב איך געטראפן א היכי תמצא וואס איך האב צוועלף, זעהסטו מ'האט עס דווקא מקפיד געווען, די חיוב צו לייגן ניסוך המים איז געווען אינדערפרי, און פאר דעם קומט דאך אויס נאכמיטאג האט מען נישט געלייגט דעמאלס די ניסוך המים, איז פאר דעם מיטן נארמאלן קרבן תמיד של בין הערבים וואלט איך נאר געהאט עלף, אבער שבת שבתוך החג וואס אינדערפרי נעם איך אראפ די לחם הפנים און איך דארף אויך האבן די לבונה, קומט אויס צוזאמען צוויי מיט די לבונה פלאס נאך די צלוחית של מים קום איך טאקע אן צו צוועלף, און דאס איז מיר א חידוש שבת שבתוך החג אז איך האב טאקע צוועלף. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, זאלסטו וויסן אף אנן נמי תנינא, אונז האבן אויך געלערנט זייער אן ענליכע זאך, און איך וועל דיר ברענגען דא א מעשה פון דא וועסטו זעהן ממש די זעלבע פוינט וואס דו מאכסט. אונז האבן געלערנט אז ולמנסך אומר לו הגבה ידך, פאר דער וואס גיסט, דער וואס גייט מאכן ניסוך המים, זאגט מען מאך זיכער הייב אויף דיין הענט מען זאל זעהן וואס דו טוסט, פארוואס? שפעם אחת נסך על גבי רגליו, אמאל איז געווען איינער, ער איז געווען א צדוקי, וואס זיי האלטן נישט פון די גאנצע ניסוך המים, האט ער פשוט געשטאנען דארט און געמאכט כאילו ער כאפט נישט און ער גיסט זיך אויף זיין פיס, ער האט נישט געוואלט זאל אריינגיין אויפן מזבח, גיסט ער אויף זיין פיס די וואסער. ורגמוהו כל העם באתרוגיהן. ער שטייט דארט און וואס איז געשען? די עולם געכאפט וואס טוט זיך דא, ער איז א צדוקי, ער טויגט נישט דער כהן, האט מען גענומען די אתרוג, מען האט אים באווארפן, פשוט צו, האלא וואס טוסטו דא? איז פארוואס זאג איך דא באתרוגיהן? וואס מיט דאס איז וויכטיג די באתרוגיהן? סתם צולייגן נאך א פרט פון די מעשה וואס נישט נוגע און ס'לערנט מיר גארנישט אויס, קען נישט זיין, נאר אז ס'שטייט באתרוגיהן וויל דאס מיר אויסלערנען, זאלסטו וויסן, ס'געווען מיט אתרוגיהן ווייל ס'געווען די צייט ווען מען האט אתרוגיהן, ווען איז די צייט ווען מען האט דעם אתרוג אין די האנט? ווען האט מען די לולב און אתרוג אין די האנט? איז דאך אינדערפרי ווען מען דאווענט. וויל מען דא עפעס אגב אורחא זאגן זאלסטו וויסן, ווען איז ניסוך המים? ס'איז א זאך וואס גייט אינדערפרי, ס'גייט צוזאם מיטן אתרוג. איז פאר דעם זאגט רב אשי זאלסטו זען אף אנן נמי תנינא, זאלסטו וויסן ניסוך המים, דאס האט מען געטון אינדערפרי, און ס'שטימט טאקע זייער גוט מיט וואס דו האסט יעצט געוואלט זאגן, שמע מינה, האב איך טאקע א ראיה פון דארטן. זאגט די גמרא ווייטער, תניא ר' שמעון בן יוחאי אומר, מנין לתמיד של בין הערבים שטעון שני גזירי עצים בשני כהנים? ווי ווייס איך אז די תמיד של בין הערבים, ווי מ'האט יעצט געזאגט מ'האט מיטגעברענגט מיט דעם שני גזירי עצים, ווי ווייס איך ווען מ'האט ארויפגעלייגט די צוויי בלאקס פון העלצער, אז מ'האט געדארפט האבן צוויי כהנים וואס זיי צוויי יעדער נעמט איינס און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח? שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, וערכו עצים, און אין פסוק שטייט, וערכו עצים על האש, וערכו איז לשון רבים, איז פשט אז איך נעם נישט איין כהן וואס ער נעמט ביידע בלאקס און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח, ניין ס'איז וערכו, לשון רבים, צוויי כהנים קומען, יעדער נעמט איין בלאק אין די האנט, און זיי לייגן עס צוזאמען ארויף אויפן מזבח, איך נעם איינס, דו נעמסט איינס, און פארדעם זע איך אז איך דארף האבן צוויי כהנים דערפאר. אבער זאגט ער בעצם דער פסוק ווער זאגט ס'רעדט פון תמיד של בין הערביים, אפשר רעדט עס פון תמיד של שחר, און אויף דעם זאגט די גמרא אם אינו ענין לתמיד של שחר, ס'קען נישט זיין אז ס'איז א חלק פון תמיד של שחר, ווייל דארטן דארף איך עס נישט האבן, דכתיב ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה. אינעם פסוק שטייט דארטן ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים, זאגט מיר דער פסוק דארטן ובער לשון יחיד עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, איז דארטן שטייט שוין אז איך האב א מצוה ארויפצולייגן די שני גזירי עצים. און ס'שטייט קלאר בבוקר בבוקר, זעה איך דאך אז יענער פסוק זאגט מיר, איין כהן זאל קומען און ער זאל ארויפלייגן די שני גזירי עצים אינדערפרי אויפן מזבח. איז אויב אזוי קומט דאך אויס די אנדערע פסוק דארף איך מער נישט האבן. איך דארף נישט האבן קיין צוויי פסוקים, וואס ביידע פסוקים זאלן מיר אויסלערנען זאלסטו וויסן, מ'דארף ארויפלייגן העלצער אויפן מזבח. דאס דארף איך נישט האבן, איז וויבאלד כ'האב שוין איין פסוק ובער עליה הכהן עצים און דארטן שטייט דאך בבוקר בבוקר ווייס איך אז אינדערמיט פרי איז דא א מצוה ארויפצולייגן שני גזירי עצים איז פארדעם נעם איך דעם פסוק ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש לערן איך אז דאס גייט אויפן תמיד של בין הערביים וויבאלד אינדערפרי דארף איך עס נישט האבן אויב אזוי תנהו ענין לתמיד של בין הערביים פאר דעם זאלסטו עס לייגן אויפן תמיד של בין הערביים, דיר אויסצולערנען זאלסטו וויסן, נאכמיטאג דארף איך האבן צוויי כהנים, וואס יעדער נעמט איין בלאק, און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח, דאס איז א חלק פון דעם תמיד של בין הערביים. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, דו נעמסט מיר דער פסוק און זאגסט אזוי, פארן תמיד של שחר קען עס נישט זיין, ווייל דארטן האב איך שוין איינס, אויב אזוי תנהו לייג עס אריבער פארן תמיד של בין הערביים, דאס איז איינע פון די וועגן וואס מען קען דרש'ן די תורה, אז איך דארף עס נישט דא, לייג עס אריבער צו דא. דאס הייסט, אינדערפרי האב איך איין כהן, ער נעמט צוויי בלאקס און לייגט עס ארויף אויפן מזבח, און נאכמיטאג האב איך וערכו, איך האב צוויי, וואס יעדער נעמט איינס, און זיי לייגן עס ארויף אויפן מזבח. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. ואימא, אידי ואידי בתמיד של שחר. אפשר מיינט מען יא צו זאגן, זאלסטו וויסן, ביידע פסוקים רעדן פון תמיד של שחר, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, תמיד של שחר. וערכו עצים על האש, אויך תמיד של שחר. און וואס, פארוואס דארף איך האבן צוויי פסוקים? ואמר רחמנא עביד, והדר עביד. ווייל די תורה וויל דיר זאגן, אין טאטל זאלסטו לייגן פיר. גיי לייג ערשט צוויי, און שפעטער נאכמאל צוויי. ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, נעם די גזירי עצים, לייג עס אויפן מזבח. איז געענדיגט. מאך חזר איבער אויך נאכאמאל, וערכו עצים על האש, גיי נאכאמאל און גיי נאכאמאל ארויפלייגן פרישע אויפן מזבח, אפשר מיינט עס דאס? דו וועסט מיר זאגן היות עס איז איבריג ביי די תמיד של שחר, לייג עס אויפן תמיד של בין הערביים. ווער זאגט עס איז איבריג? אפשר וויל די תורה זאגן, חזר איבער די פעולה וואס דו האסט געטון, מאך עס צוויי מאל, מאך עס איין מאל, חזר עס איבער, מאך עס נאכאמאל. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אם כן נימא קרא ובער ובער, דער פסוק וואלט געדארפט נוצן דעם זעלבן לשון, דאס הייסט איך קען נישט זאגן אז איך זאל עס איבער'חזר'ן, און די תורה זאגט מיר צוויי פארשידענע לשון, איינמאל זאגט מען ובער, און איינמאל זאגסטו וערכו, ס'קען נישט זיין די תורה וויל עס מיינען אז זאלסט עס איבער'חזר'ן ביים זעלבן קרבן, און די תורה גייט טוישן די לשון. אלא מאי מוז זיין ס'איז איבריג, פאר'ן קרבן תמיד של שחר דארף איך עס נישט האבן, ווייסטו וואס תנהו געב עס פאר'ן קרבן תמיד של בין הערביים. יעצט לאמיר נוצן דא די גירסא פון הגהות הב"ח, ער זאגט ווייטער, ואימא נעביד חד ונעביד תרי, אפשר בכלל, כ'פארשטיי נישט וואס דו זאגסט מיר, אפשר באמת די תורה וויל יא כ'זאל עס איבער'חזר'ן, מ'רעדט נאר פון תמיד של שחר, ביידע פסוקים רעדן פון תמיד של שחר, און די תורה זאגט יא אזוי, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, זאלסטו וויסן איין כהן ובער לשון יחיד, דער כהן, ער זאל קומען דארטן, און ער זאל נעמען צוויי גזר עצים אין תמיד של שחר עס ארויפלייגן אויפן מזבח. און נאכאמאל וויל איך זאלסט איבער'חזר'ן, אבער וערכו, יעצט וויל איך האבן צוויי כהנים, וואס יעדער נעמט איינס, און זיי זאלן עס אויך ארויפלייגן אויפן מזבח. וואס הייסט די טויש פון דעם לשון איז ווייל איך וויל א אנדערע סארט פעולה? די ערשטע מאל וויל איך האבן איין כהן וואס נעמט מיר צוויי בלאקס און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח, די צווייטע מאל וויל איך האבן צוויי כהנים וואס יעדער נעמט איין בלאק און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח, און דאס איז די סיבה פארוואס די תורה טוישט דעם לשון ובער מיט וערכו. אפשר דאס. און אויב איך טייטש אזוי ווייטער קען איך עס נישט אויסטייטשן פארן תמיד של בין הערביים. און אויב אזוי אפשר דאס איז פשט דא אין די פסוקים. אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, אם כן נימא קרא ובער ובערו, אי נמי וערך וערכו. אויב ווילסטו מיר זאגן דאס וויל די תורה מיר אויסלערנען, תורה וויל בעצם נאר רעדן פון תמיד של שחר, און די תורה וויל זאגן די ערשטע מאל וויל איך האבן איין כהן זאל נעמען צוויי, און די צווייטע מאל וויל איך האבן צוויי כהנים יעדער זאל נעמען איינס, וואלט די תורה נאך אלץ געדארפט נוצן דעם זעלבע לשון, אדער וואלט געדארפט שטיין ובער אינעם ערשטן פסוק, אזוי ווי ס'שטייט טאקע און די צווייטע פסוק זאל זאגן ובערו בלשון רבים, אדער אי נמי וערך וערכו, אדער די ערשטע פסוק וואלט געדארפט זאגן וערך עליה הכהן עצים, און אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין די צווייטן פסוק וערכו. דאס הייסט אויב רעד איך אלעס פונעם זעלבן קרבן? אלעס רעדסט פון תמיד של שחר? די טויש אינעם לשונות דא וואלט נישט געפאסט. און אויב דו ווילסט מיר פשוט זאגן דעם אנדערן וועג ווי איך זאל עס מסביר זיין, ווי איך זאל עס גיין מקריב זיין, וואלט נאך אלץ געדארפט נוצן ובער ובערו אדער וערך וערכו. יעצט ווען איך האב איין פסוק, און איינמאל זאגסטו מיר ובער, און איינמאל זאגסטו מיר וערכו, פאר דעם זאג איך דיר מאי ובער וערכו, ווען די תורה זאגט מיר אבער יא אזא אינטערעסאנטע לשון, איינמאל ובער און איינמאל וערכו, שמע מינה לערן איך פון דעם כדקא אמרינן, אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט, זאלסטו וויסן איין פסוק רעדט זיך פון תמיד של שחר, און איין פסוק רעדט זיך פון תמיד של בין הערבים. די ערשטע פסוק ובער עליה הכהן עצים רעדט זיך ביים תמיד של שחר, דארטן וויל איך האבן איין כהן, ובער עליה הכהן עצים, בבוקר בבוקר, איין כהן זאל קומען נעמען צוויי גזירי עצים עס ארויף לייגן אויפן מזבח, ער, איין כהן, נעמט צוויי בלאקס און ער לייגט עס ארויף אויפן מזבח, און ווי מ'האט שוין אויסגעשמועסט דאס איז געווען א חלק פון א פייס הראשון, צוזאמען מיט תרומת הדשן, צוזאמען מסדר זיין די מערכה, און איין כהן לייגט ארויף די שני גזירי עצים, און שפעטער זאלסטו וויסן, דא נאך א פסוק, וערכו, דאס גייט אויף נאכמיטאג, אויפן תמיד של בין הערבים, דארטן וויל איך עס האבן אנדערש אביסל, איך וויל האבן וערכו, איך וויל האבן צוויי כהנים, און זיי גייען נעמען עצים, יעדער נעמט איינס, און זיי גייען עס ארויפלייגן אויפן מזבח. אינדערפרי האב איך איין כהן נעמט צוויי, נאכמיטאג האב איך צוויי כהנים און יעדער נעמט איינס, און דאס איז טאקע דער חילוק אין דעם לשון, איינמאל שטייט דא ובער, לשון יחיד און א צווייטע סארט לשון, איין כהן נעמט צוויי, נאכמיטאג וערכו, צוויי נעמען און יעדער נעמט איינס. תני רב חייא איז רב חייא ענדיגט צו און ער זאגט, פייס, פעמים י ג, דעם פייס, בעצם וואס מ'האט שוין אלעס אויסגעשמועסט ביז יעצט, איך וויל אלץ צאמלייגן די נאמבערס, און איך וועל דיר זאגן אמאל איז געווען דרײַצן כהנים וואס מ'האט געדארפט האבן פארן פייס, און דאס איז בעצם וואס אונז האבן שוין געלערנט אין די משנה, לאמיר קורץ איבערמאכן דעם חשבון. קרבן תמיד פאר זיך אליינס דארף איך האבן נײַן, פלאס פאר די שחיטה, פאר די זריקה האב איך נאך צוויי, שפעטער מדשן מזבח הפנימי, מדשן המנורה, קום איך אן אמאל גלייך צו דרײַצן. דאס איז בעצם מען ציילט נאר איבער און זאגט זאלסטו וויסן דרײַצן קום איך אן אויך. און פעמים י ד אמאל קום איך אן צו פֿערצן, פארוואס אז איך האב א יום טוב אויך עס איז סוכות האב איך נאך אינדערפרי א צלוחית של מים קום איך אן צו נאך איינס קום איך אן צו פֿערצן ווייטער זאגט ער פעמים ט ו אמאל קום איך אן צו פֿופֿצן ווי קום איך אן צו פֿופֿצן אויף שבת א שבת אינדערפרי כ'האב דאך די בזיכי לבונה דאס חוץ די נײַן וואס איך דארף מאכן פארן קרבן תמיד של שחר האבן מיר שוין אויסגעשמועסט ביז אהער פלאס נאך פֿיר פון די שחיטה מיט די זריקה מיט די מנורה מיט די מזבח קומט דאך צו אז פאר שבת קומט נאך צו די לבונה אויכעט קומט אויס האב איך פֿופֿצן און פעמים ט"ז זאלסטו וויסן אמאל אפילו קען איך צוקומען צו זעכצן ווי קען זיין בשבת וואס האלט בתוך החג וואס חוץ די בזיכי לבונה האב איך אויך די צלוחית של מים. קומט אויס, איך האב מיינע נײַן פארן קרבן תמיד, נאך פיר וואס איך לייג צו פאר שחיטה זריקה און מנורה מיט די מזבח, שפעטער האב איך עס נאך צוויי פאר די לבונה, און נאך איינס פאר צלוחית של מים, קומט אויס צו זעכצן. אויף דעם פרעגט די גמרא והתניא י"ז, מיר האבן א ברייתא וואס זאגט אונז אפילו זיבעצן, ווי קום איך אמאל אן צו זיבעצן? אויף דעם זאגט די גמרא יא, ההיא דלא כרבי אליעזר בן יעקב אלא כרבי יהודה, דאס גייט נאר לפי שיטת רבי יהודה, וואס ער האט געהאלטן מעלה לאיברים, דאס הייסט שפעטער ארויפנעמען די איברים אויפן מזבח און טאקע פארברענען, האב איך געדארפט האבן נאך א כהן, קומט אויס אז מיט אים קום איך אן צו זיבעצן. איז וואס ער מאכט דא איז מאכט ער פשוט נאכאמאל א חשבון, און רבי חייא זאגט, די אלע חשבונות וואס מ'האבן דא געמאכט, זאלסטו וויסן עס קען זיין אמאל דרייצן, אמאל פערצן, אמאל פופצן, אמאל זעכצן, און אפשר אפילו זיבעצן,